ברוך השם, מסכת סוכה, דף מ"ח, עמוד א', די משנה. זאגט די משנה ההלל צו זאגן גאנץ הלל והשמחה, און שמחה וואס מען דארף ברענגען שלמי שמחה, שמונה איז אכט טעג, שמיני עצרת איז אויך דא א חיוב פון הלל, און שמיני עצרת איז אויך דא א חיוב פון שלמי שמחה, כיצד? מלמד דאס קומט מיר לערנען שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג אין דעם כבוד פון שמיני עצרת איז ער מחויב כשאר כל ימות החג אזוי ווי אלע טעג פון סוכות רש"י והשמחה שלמי שמחה וואס מען דארף ברענגען שלמים והלל לגמור בו את ההלל. גמרא, פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנען ווייס איך אז שמיני עצרת איז אויך דא א חיוב פון שמחה, ווארום אין פסוק שטייט דאך נאר חג הסוכות תעשה לך, און נאכדעם שטייט ושמחת בחגך, ווייזט אויס אז די שמחה זאל זיין נאר זיבן טעג. דתנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, עס שטייט דארט דערמאנט והיית אך שמח לרבות גייט עס מיר מרבה זיין לילי יום טוב האחרון אז די נאכט פון שמיני עצרת זאל האבן די זעלבע שמחה וואס איך האב געהאט בייטאג, וואס הייסט? איך זאל שעכטן הושענא רבה דעם זיבעטן טאג סוכות שלמים כדי איך זאל האבן ביינאכט צו עסן שלמים צו זיין בשמחה. צו זיין בשמחה, און מיר ווייסן דאך שטענדיג אז די נאכט איז א תפל צו דעם טאג, איז אוודאי און אוודאי אז בייטאג דארף זיין שמחה. פרעגט די גמרא, או אדער אינו ס'איז נישט אזוי, אלא יום טוב הראשון, דער פסוק גייט מיר מרבה זיין אז יום טוב הראשון איז דא א דין פון שמחה, ווייל ס'איז דא א מחלוקת פאקטיש אין דעם, אנדערע לערנען אז מען קען נישט ברענגען די קרבן שלמים די שלמי שמחה נאר בזמן שמחה, דעמאלט ווען ס'איז יום טוב, אויב אזוי קומט דאך אויס ערב יום טוב איז איך קען ברענגען שלמים אבער נישט קיין שלמי שמחה, ממילא אז איך ברענג נישט ערב יום טוב קיין שלמי שמחה האב איך דאך די ערשטע נאכט נישט צו עסן. מוזט עסן כשלמי שמחה, זאל מען זאגן גייט מיר דער פסוק מרבה זיין אז מען קען שעכטן שלמים אפילו ס'נישט קיין שעת שמחה, ענטפערט די גמרא כשהוא אומר ווי שטייט אין פסוק אך חלק דער אך גייט מיר אפטיילן אז אך ממעט זיין אז אמאל איז פארהאנען ווען ס'נישט דא קיין שמחה טא ווען איז דאס די ערשטע נאכט יום טוב איז נישט דא קיין שמחה. פרעגט די גמרא, מה ראית וואס זעסטו? לרבות לילי יום טוב האחרון, אז דעמאלט איז דא שמחה, ולהוציא לילי יום טוב ראשון פון דעם אך אז ס'איז נישט דא קיין שמחה, זאל איך זאגן פונקט פארקערט, זאל איך זאגן איך זאל מרבה זיין ליל ראשון און זאגן ליל אחרון זאל איך ממעט זיין? ענטפערט די גמרא, מרבה איך בין מרבה לילי יום טוב האחרון, שיש שמחה לפניו, און מיין סברא איז דא צו זאגן אז אזוי ווי עס איז דא פריער שמחה זאל זיך ווייטער ציען די שמחה, און דעמאלט קען דאך זיין זביחה בשעת שמחה, ומוציא אני איך טו ממעט זיין פון דעם אך חלק עס טוט אפטיילן לילי יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו, וואס פאר דעם איז נישט דא קיין שמחה, רש"י. זאגט די משנה סוכה שבעה כיצד סוכה, זיבן טעג, וואס מיינט מען צו זאגן גמר מלאכול אין זיבעטן טאג, כ'האב שוין גענדיגט עסן, דאך לא יתיר את סוכתו, זאל ער נישט אויפבינדן די בינדלעך וויאזוי די סוכה האלט זיך, זאל ער דאס נאכנישט צונעמען, קען זיין ער וועט נאך וועלן עסן, וועט ער דאך דארפן עסן אין סוכה, אין זיבעטן טאג דארף מען דאך עסן אין סוכה, אבל מוריד את הכלים. ער טוט אראפנידערן די כלים פון דער סוכה, מוריד שטייט ווייל זענען אמאל געווען די סוכות אויפן דאך, מן המנחה ולמעלה, מיינט מען פון נאך די זמן מנחה און שפעטער, מפני כבוד יום טוב האחרון של חג, צוליבן כבוד פון דעם לעצטן טאג פון סוכות. רש"י, גמר מלאכול בשביעי האט גענדיגט עסן אויף זיבעטן טאג, לא יתיר את סוכתו, לא יתיר, זאל ער נישט אויפבינדן אגדים שלה די וואס איז געבינדן, לסותרה זי צונעמען דהא כל היום חובתה, א גאנצע טאג איז דא א חיוב לישן צו שלאפן אין סוכה, און לשנן צו לערנען אין סוכה, ואי איקלע ליה סעודתא עס טרעפט זיך א סעודה, אוכל בגווה מוז ער דאך עסן אין סוכה. אבל מוריד הוא ער טוט אראפנעמען זיין כלים, די כלים ומצעות די קארפעטס, שנשתמש בהן ער האט זיך באנוצט בתוכה אין דער סוכה, כדתניא בפרק הישן ווי מ'האט געלערנט אין פרק הישן, היו לו כלים נאים ער האט געהאט שיינע כלים מצעות נאות שיינע אויסשפרייטונגען. מעלן זאל עס אראפטראגן לסוכה, אבער ער מעג עס שוין אראפטראגן פון מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב, שמראה ער ווייזט כמכין עצמו ער גרייט זיך לקראתו אנטקעגן אים למקום צו דעם ארט שיסעוד שם הלילה ער וועט דארט באנאכט עסן גמרא, פרעגט די גמרא פרעגט די גמרא אין לו כלים להוריד מאי ער האט נישט קיין כלים מיט וואס ווייזט ער ארויס דער כבוד יום טוב האחרון? פרעגט די גמרא, אין לו כלים, ער האט נישט קיין כלים, אלא כי אשתמש, ער האט זיך באנוצט סוכות, במאי אשתמש, מיט וואס האט ער זיך באנוצט סוכות אז ער האט נישט קיין כלים? אלא זאגט די גמרא, אין לו מקום להוריד כליו מאי, ער האט נישט קיין ארט ווי צו עסן, און ער וועט דארפן עסן ביום טוב האחרון, עט ער אויך דארפן עסן אין סוכה, וואס זאל ער טון? אויפצוווייזן אז ר'איז נישט מוסיף אויף די מצוה אז ער מאכט סוכות אכט טעג. רב חייא בר אשי איז די גרסה פון רא"ש אמר, רב חייא בר אשי זאגט פוחת בה ארבעה ער טוט אויפברעכן פיר טפחים פון סכך און ער טוט פסל'ן די סוכה. וואס איז די שיעור פון פיר טפחים? רשי טייטשט אזוי, תוספות פרעגט, תוספות פרעגט, וואס פאר א שיעור, אויר איז דאך דער דין פסול ביי דריי? איז עס דארף דאך שטיין אז פוחת בה שלושה, וואס עפעס איז דער שיעור ארבעה און תוספות זאגט אויך נישט קיין תירוץ. ווען מיר זאלן לערנען אז מען דארף האבן נאר א היכר נישט פסל'ן די סוכה. איז די טייטש מען נעמט ארויס אויף איין ארט ד' טפחים על ד' טפחים, אבער רשי לערנט דאך פוסל, פוסל מוז איך דאך טייטשן אז די גאנצע לענג זאל ער נעמען ארבע טפחים, אויב אזוי די גאנצע לענג איז דאך גענוג דריי טפחים. ורבי יהושע בן לוי אמר, רבי יהושע בן לוי זאגט מדליק בה את הנר, ער צינדט אן אינעווייניג אין די סוכה אין די סוכה א ליכט, און דאס איז שוין א היכר אז ס'איז נישט קיין סוכה, ווייל אין סוכה ברענט נישט קיין ליכט. זאגט די גמרא ולא פליגי, ס'איז נישטא קיין מחלוקת. הא לן, די בני בבל, וואס ביי זיי דארף מען דאך דעם אכטן טאג שמיני ספק שביעי דארף מען דאך זיצן, קען ער נישט פסל'ן די סוכה, ווייל ער דארף דאך זיצן מארגן אויך אין סוכה, נאר כדי ער זאל נישט עובר זיין בל תוסיף איז מדליק בה את הנר. והא להו, די בני ארץ ישראל, וואס זיי ווייסן בקביעא דירחא, און זיי זיצן נישט אין סוכה בשמיני, ביי זיי איז די דין אויף צו פסל'ען. פרעגט די גמרא, הא תינח סוכה קטנה, סוכה קטנה איז פארשטיי איך קען איך אריין נעמען די נר ווייל א נר טאר נישט זיין אין א סוכה קטנה, סוכה גדולה מאי איכא למימר, סוכה גדולה האט מען דאך געלערנט מעג דאך זיין די סוכה, זאגט די גמרא ביי סוכה גדולה דמעייל וואלט איר דאך אריין נעמען,

כ'האב שוין יעצט גענדיגט טרינקען, איך קען נאך זיצן, אפשר וועל איך נאך טרינקען, אבער עסן? אה, כ'האב מ'עסט שוין נישט, דארף מען ארויסנעמען די טעלער, אבער וועגן טעפ רעדט מען דא נישט, טעפ דארפן בכלל נישט אריינקומען, נאר אזעלכע טעפ וואס דער סדר איז תשבו כעין תדורו, ביי זיך אין שטוב טוט מען עס אויך אריינברענגען אין דעם רום ווי מען טוט עסן. רש"י. ברוך השם, מסכת סוכה, דף מ"ח, עמוד א', די דריטע משנה. זאגט די משנה, ניסוך המים כיצד? וויאזוי איז די מצוה פון ניסוך המים? ס'איז דאך דא א מצוה. אז די זיבן טעג פון סוכות דארף מען אינדערפרי ווען מען איז מקריב דעם תמיד של שחר, אחוץ די נסכים פון יין, דארף מען אויך ברענגען וואסער, צלוחית של זהב, א גאלדענע פלאש, מחזקת שלושה לוגים, וואס דארט עס האט געהאלטן, מען האט געקאנט אריינגיסן אין דעם דריי לוג. היה ממלא מן השילוח, האט מען אנגעפילט פון דעם קוואל שילוח, דאס איז געווען נאענט צו ירושלים, הגיעו לשער המים, אין בית המקדש איז געוועזן אין דער עזרה אסאך טויערן, יעדער איינער האט געהאט זיין נאמען, איינער פון די טויערן האט געהייסן שער המים. ווייל דורך דעם שער האט מען אריינגעברענגט די צלוחית של מים וואס מען האט געדארפט מנסך זיין סוכות, ווען מען האט דארטן דערגרייכט ווען מען איז געקומען מיט דעם וואסער, תקעו והריעו ותקעו, צוליב שמחה, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, שטייט ושאבתם מים בששון, האט מען געבלאזן שופר עלה בכבש, דער כהן איז ארויפגעגאנגען אויף דעם כבש, דער כבש איז געוועזן אויף דרום זייט פון מזבח, ופנה לשמאלו, און ער איז געגאנגען צו דער לינקער זייט, אויב דער כבש איז אויף דרום זייט, און. גיסן די מים דארף מען אויף דעם ווינקל מערב דרום, דעריבער איז אויסגעקומען און האט געדארפן גיין צו דער לינקער זייט. שני ספלים של כסף היו שם, ס'איז דארט געווען צוויי בעקנס פון זילבער, וואס אין איינעם האט מען אריינגעגאסן די נסכי יין, און אין איינעם האט מען אריינגעגאסן די מים. רב יהודה אומר של סיד היו. רבי יהודה זאגט אז די ספלים זענען געווען פון קאלך, אלא שהיו, פארוואס האבן זיי האבן אויסגעקוקט ווי זילבער, שהיו מושחרין פניהם מפני היין, ווייל מ'האט אריינגעגאסן אין זיי וויין זענען זיי געווען שווארץ, קאלך איז דאך ווייס, נאר ווייל מ'האט אריינגעגאסן וויין האבן זיי אויסגעקוקט שווארץ. ומנוקבין, און די ביידע ספלים זענען געווען געלעכערט כמין שני חוטמין דקין, חוטם ווערט אנגערופן, ס'האט ארויסגעשטארט א שטיקעלע פון דעם ספל, און אין דעם חוטם איז געווען א לעכל, חוטם, א נאז ווערט אויך אנגערופן חוטם, ס'שטארט ארויס. האט דארט ארויסגעשטארט אונטן א א שטיקל, און אין די אין דעם שטיקל איז געווען א חוטם, א אין דעם חוטם א לעכל, אחד מעובה ואחד דק, איינער איז געוועזן א ברייטערע לעכל און איינער א דינערע לעכל, כדי שיהיו שניהם כלים בבת אחת, אז ביידע זאלן זיך ענדיגן אין איין צייט, וויילע, וויין איז אביסעלע גרעבער ווי וואסער, אויב די לעכלעך ביידע וועלן זיין די זעלבע גרייס, וועט זיך פריער ענדיגן די וואסער ווי די וויין. דעריבער האט מען געמאכט אז די לעכל פון וויין זאל זיין אביסעלע גרעסער, כדי ביידע זאלן זיך ענדיגן אין איין צייט. מערבו של מים, דער ספל וואס איז געווען נענטער צום מערב, דארטן האט מען געגאסן די וואסער, מזרחו, דער טאפל, דער בעקן, צום מזרח זייט של יין, כאָטש ס'איז געווען באַשטימט איין ספֿל, איין בעקן אויף וויין, איינער אויף וואַסער, דאָך איז דער דין, עירה של מים לתוך של יין, ער האָט געמאַכט אַ טעות, און ער האָט געגאָסן די וואַסער אין דעם פֿון וויין, אין דעם ספֿל, ושל יין לתוך של מים, און ער האָט פֿאַרקערט די וויין אין וואַסערדיקן ספֿל, יצא, האָט ער יוצא געווען. רב יהודה אומר, רב יהודה קריגט אויפֿן תנא קמא. דער תנא קמא האט דאך געזאגט אז די צלוחית איז געווען וויפיל דריי לוג און וויפיל טעג האט מען מנסך געווען? זיבן טעג. קריגט רבי יהודה און ער זאגט בלוג היה מנסך כל שמונה, ער קריגט מיט צוויי זאכן, איינמאל נישט דריי לוגין נאר איין לוג און נאך א זאך נישט זיבן טעג נאר ניסוך המים איז געווען אכט טעג. ולמנסך, צו דעם כהן וואס האט געדארפן גיסן די וואסער אין דעם ספל אריין, אומרים לו האט מען אים געזאגט הגבה ידך, הייב אויף דיין האנט מיר זאלן זען ווי דו גיסט, שפעם אחת ניסך אחד על גבי רגליו, איין מאל איז געוועזן דער כהן א צדוקי, און די צדוקים זענען נישט מודה אין דיע זאכן וואס שטייט נישט בפירוש אין דער תורה. זיי האלטן נישט פון ניסוך המים, האט ער נישט געגאסן די וואסער אין דעם ספל, נאר האט געגאסן די וואסער אויף זיינע פיס. זענען אלע מענטשן דעמאלט געווען סוכות אין דער עזרה, מיט די לולבים מיט די אתרוגים, ורגמוהו כל העם באתרוגיהן, די גאנצע פאלק האט אים באווארפן מיט די אתרוגים. די גמרא זאגט אז דעם טאג איז געווארן גע'פסל'ט דער מזבח, ווייל דער דין איז ביי דעם מזבח אז אויב דער ווינקל ווערט נפגם איז עס פסול. דעם טאג איז דער מזבח געווארן נפגם. כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת, אזוי ווי מ'האט זיך געפירט אין די וואכן האט מען זיך געפירט אין שבת מיט די מצוה פון ניסוך המים, אלא, נאר מיט איין זאך איז געווען א חילוק, שהיה ממלא מערב שבת מען האט אנגעפילט ערב שבת חבית של זהב א גאלדענע פאס מיט וואסער שאינו מקודשת וואס דיע פאס האט מען נישט געהאט מחנך געווען אז ס'זאל זיין א כלי שרת ווייל אויב ס'זאל געווען זיין א כלי שרת וואלט די וואסער ווען ס'איז דא אין דארט אינעווייניג איבער די נאכט וואלט עס געווארן געפאסלט בלינה אזוי איז דער דין א יעדע זאך וואס געפינט זיך איבער די נאכט אין די כלי שרת ווערט עס געפאסלט האט מען אנגעפילט די פאס מן השילוח פון קוואל שילוח ומניחה בלשכה, מען האט עס געהאלטן אין די עזרה אראפ. נאך א דין שטייט אין די משנה, נשפכה, אויב די וואסער איז געווארן אויסגעגאסן נתגלתה אדער די וואסער איז געווארן אפגעדעקט קען זיין א שלאנג האט געטרינקען פון דיע וואסער, היה ממלא מן הכיור, האט ער אנגעפילט וואסער פון דעם כיור ווי די כהנים האבן זיך געוואשן די הענט, שהיין, ווייל דער וויין, והמים, און די וואסער, מגולין, ווען זיי זענען אפגעדעקט, פסולים לגבי מזבח, זענען פסול פאר דעם מזבח. דעריבער האט מען געמוזט נעמען אנדער וואסער האט מען גענומען פון דעם כיור. רשי.

פון פיר לוג, ביי א פר איז געווען די נסכים א האלבע הין זעקס לוג, די קלענסטע נסכים זענען פון דריי לוג, דעריבער האט מען וואסער וואס שטייט נישט אין די תורה קיין שיעור, האט מען גענומען די מינימום דריי לוג. שער המים, אחד משערי עזרה נקרא כן, איינער פון די טויערן פון דער עזרה ווערט אנגערופן שער המים, על שם שמכניסים בו ווייל דארט האט מען אריין געברענגט צלוחית של מים, די פלעשל פון וואסער של ניסוך וואס מען האט געדארפן גיסן בחג הסוכות תקעו והריעו משום שמחה, דעריבער האט מען געבלאזן שופר, מען האט זיך משמח געווען, מען איז געווען פרייליך, דכתיב אין פסוק שטייט ושאבתם מים איר זאלט שעפן די וואסער בששון מיט שמחה. עלה בכבש, דער כהן איז ארויפגעגאנגען אויפן כבש והוא בדרומו של מזבח, דער כבש איז אין דרום פון מזבח, ופנה לשמאלו האט געגאנגען צו דער לינקע זייט, שהנסכים נעשים, ווייל די נסכים זענען געווארן געמאכט בקרן אין די ווינקל מערבית דרומית, דרום מערב, וכשפונה לשמאלו ווען ער גייט צו דער לינקע זייט, היא ראשונה, איז די ערשטע קארנער וואס ער טרעפט איז מערב דרום. ובמסכת זבחים יליף לה מקרא בפרק קדשי קדשים דארטן לערנט די גמרא פון פסוקים פארוואס ס'האט געדארפן זיין די נסכים בקרן מערבית דרומית שהיו מושחרין פניהם ודומות און ס'איז געווען גלייך לכסף צו זילבער שהוא שחור זילבער איז אביסל שווארצער מן הסיד פון קאלך ווייל קאלך איז דאך זייער ווייס. כמין שני חוטמין דקין חוטם אחד בספל, ס'האט ארויסגעשטארט א שטיקל אין איין ספל, ונקב אחד בחוטמו, און איין לעכל געווען אין דעם חוטם, והכהן מערה בפי הספלים, דער כהן האט געגאסן ביי די עפענונג פון די ספלים. והנסכים, און דאס וואס מ'האט דארט אריינגעגאסן די כהן, מקלחין ויורדין, האבן זיך געגאסן און אראפגענידערט דרך החוטמים, דורך די חוטמים, על גג המזבח, אויפן מזבח, ובמזבח היה נקב, אין מזבח איז געווען א לעכל, שבו איז דורך דעם לעכל, אין דעם לעכל, המים והיין יורדין לשיתין של מזבח, דורך דעם לעכל איז דער וואסער אדער דער וויין אראפגענידערט צו די פונדעישן פון מזבח, שהיו עמוקים ס'זענען געווען טיף וחלולים און הויל מאוד זייער אחד מן הנקבים איינע פון די לעכלעך מעובה איז געווען ברייטער אביסל אותו של יין די לעכל וואס האט זיך אויסגעגאסן די וויין ואחד דק און איין לעכל איז געווען דין אותו של מים דער פון די וואסער שיהו שניהם כלים כאחד, כדמפרש בגמרא ווי די גמרא מפרש שהמים ממהרים לצאת, וואסער גיסט זיך שנעל ארויס, לפיכך צריך שיהא הנקב דק, דארף איך אז דער לעכל פון וואסער זאל זיין אביסעלע דינער, קלענער, הכי גרסינן מערבו של מים ומזרחו של יין, הספלים, די בעקנס ווי מען האט געגאסן די וויין און די וואסער, נתונים אצל הקרן זענען געווארן געגעבן לעבן דעם ווינקל זה לפני זה איינער פאר דעם אנדערן, סמוכים זה לזה איינער איז געווען נאנט צום אנדערן, אחד לצד מערב איינער צו מערב זייט, ואחד און איינער לפנים הימנו אינעווייניג פון אים, דהיינו וואס דאס איז למזרח, צו מזרח זייט. רב יהודה אומר כו', בתרתי פליגי, רב יהודה קריגט אויף צוויי זאכן. אשלושה לוגין כו', ער גייט ארויף אויף די דריי לוגין, נישט ווי דער תנא קמא זאגט אז מ'האט געגאסן דריי לוגין, ער זאגט נאר איין לוג, ואשבעה דקאמר תנא קמא, דער תנא קמא זאגט זיבן טעג, ואתא רבי יהודה למימר קומט רבי יהודה און ער זאגט אף בשמיני מנסכים, אז שמיני עצרת איז אויך געווען די מצוה פון ניסוך המים. הגביה את ידך, מ'האט געזאגט צו דעם כהן וואס האט געגאסן די וואסער אז ער זאל אויפהייבן די האנט, שנראה מיר זאלן זען, ס'זאל ווערן געזען, שתיתן המים בספל, אז דו גיסט די וואסער אריין אין דעם בעקן, לפי ווייל שצדוקים אין מודים בניסוך המים, די צדוקים זיי זענען נישט מודה, דאס וואס שטייט נישט בפירוש אין די תורה. תורה שבעל פה זענען זיי נישט מודה. שפעם אחת ניסך צדוקי אחד את המים על רגליו, און אזוי איז דאך געווען א מעשה אז איינמאל האט א צדוקי נישט געגאסן אין דעם ספל נאר האט עס געגאסן אויף זיינע פיס. שאינה מקודשת מיינט מען לא נתחנכה לעבודת המזבח. ס'נישט געווארן באנייט צו די ארבעט פון מזבח, שתתקדש, ס'זאל זיין הייליג פון קדושה. דקיימא לן, דער דין איז, כל הכלים שעשה משה, אלע כלים וואס משה האט געמאכט, משיחתם, דעמאלט ווען משה רבינו האט געזאלבט מיט שמן המשחה די כלים, מקדשתם, דעמאלט ווערן די כלים געהייליגט מכאן ואילך, פון משה און שפעטער, עבודתם מחנכתם, מ'האט עס אנגעהויבן צו נוצן אין בית המקדש דאס האט עס באנייט, ובגמרא מפרש און די גמרא איז מפרש ווייטער מאי טעמא ממלא בשאינה מקודשת פארוואס האט מען געדארפט ערב שבת אנגיסן די וואסער אין אזיין חבית אין אזיין פאס וואס איז נישט געהייליגט.

אז די וואסער געפינט זיך אין כיור איבער נאכט ווערן זיי נישט גע'פסל'ט, אזוי איז דאך דער דין ווען עס געפינט זיך א זאך אין א כלי שרת איבער נאכט ווערט עס גע'פסל'ט, אבער די וואסער אין כיור ווערט נישט גע'פסל'ט, שהיו משקעים אותו מבערב בבור, מען האט אריין געלאזט דעם כיור מיט די וואסער פארנאכט אין א גריב, כדאמר בסדר יומא, אזוי ווי די גמרא זאגט אין יומא, דארט שטייט אזוי, אף הוא עשה מוכני לכיור, מונבז המלך האט געמאכט א ראד צו דעם כיור, אז מ'זאל קענען דורך דעם ראד אראפלאזן דעם כיור צו דעם קוואל, שהיו משקעים במוכני, מען האט אראפגעלאזט דורך דעם ראד הכיור דעם כיור, שלא יהא מימיו נפסלין בלינה, אז די וואסער פון דעם כיור זאל נישט ווערן גע'פסל'ט מיט דעם וואס זיי געפינען זיך איבערנאכט אין דעם כיור. שהיין והמים מגולים וכו' נתגלתה היינו טעמא דממלא מן הכיור, אויב די וואסער איז געווארן אפגעדעקט, דאס איז די טעם אז דארף מען נעמען פון כיור, ולא היה מנסך מהן, און ער האט נישט געמאכט די ניסוך המים פון דיע וואסער וואס איז געווען אפגעדעקט. לפי שהיין והמים המגולין, וויין אדער וואסער וואס איז אפגעדעקט, פסולים לגבי מזבח, קען מען נישט נוצן פאר דעם מזבח, דחיישינן מיר האבן מורא. שמא שתה מהם נחש, טאמער האט געטרינקען פון די וויין אדער פון די וואסער א שלאנג, והארס, און דער גיפט, מעורב בהם, איז אויסגעמישט אין די וויין אדער אין די וואסער, און דער ארס דער גיפט פארנעמט זיך אביסל פלאץ, ונמצא קומט דאך אויס שאינו מנסך מים, מען גיסט נישט אזויפיל וואסער כשיעור וויפיל דער שיעור איז, שהרי הארס משלים לשיעורם, ווייל דער גיפט. פון דעם שלאנג ער איז דאך דא אין דעם שיעור, דעריבער זאגן מיר אז מים ויין המגולים זענען פסול פאר דעם מזבח. פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנען ווייסן מיר אז בשעת מען האט געשעפט די וואסער, צו דער מצוה פון ניסוך המים האט מען געדארפן זיין בשמחה. אמר רב עינא, האט רב עינא געזאגט אמר קרא שטייט אין פסוק, ושאבתם מים בששון, ווען איר וועט שעפן די וואסער צו גיסן אויפן מזבח זאלט איר זיין בשמחה. וגומר, דערציילט די גמרא א מעשה, הנהו תרי מיני, די צוויי אפיקורסים, חד שמי' ששון, איינעם האט מען גערופן ששון, וחד שמי' שמחה, און איינעם האט מען גערופן שמחה. אמר ליה ששון לשמחה, האט ששון געזאגט צו שמחה, אנא עדיפנא מינך. איך, ששון, בין בעסער פאר דיר, שמחה. דכתיב, שטייט אין פסוק, ששון ושמחה ישיגו, וגומר, ווער איז פריער דערמאנט? ששון! פארוואס? ווייל איך, ששון, בין מער חשוב. אמר ליה שמחה לששון. האט שמחה גענטפערט צו ששון אנא עדיפנא מינך איך בין בעסער פאר דיר דכתיב שטייט שמחה וששון ליהודים ווערט דערמאנט פריער שמחה לכאורה וואס איז פון דעם א ראיה אז שמחה איז בעסער אויב ס'דא איין פסוק שמחה פריער און איין פסוק ששון פריער דארף איך דאך זאגן אז שקולים הן אזוי טרעפט מען דאך רש"י דערמאנט ביי די בנות צלפחד, פארוואס איז מען אמאל מקדים די פריער און אמאל די פריער, ווייל שקולים הן ווייל ביידע זענען גלייך איז דאך נאכדעם ווי ששון האט א פסוק אז ששון איז פריער, און שמחה ברענגט נאך א פסוק אז שמחה ווערט אויך דערמאנט פריער, דאך נישט קיין ראיה אז שמחה איז בעסער. נאר די זאך איז אזוי, מען פרעגט דא א צווייטע קשיא, די גמרא האט געדארפט אראפברענגען א פריערדיגן פסוק וואס ווערט דערמאנט שמחה פאר ששון, פארוואס ברענגט די גמרא נישט אראפ דעם פריערדיגן פסוק ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר? ווייל מכח ס'זאל געווען ברענגען דעם ערשטן פסוק וואלט זיך טאקע געווען געזאגט א סברא אז שקולים הן. אז ביידע האבן די זעלבע חשיבות, נאר איך ברענג אראפ דעם שפעטערדיגן פסוק, איינמאל ווערט דערמאנט שמחה פריער און נאכאמאל ווערט דערמאנט שמחה פריער, אמר ליה ששון לשמחה, האט ששון געזאגט צו שמחה, חד יומא שבקוך, איין טאג וועט מען דיר לאזן, ושויוך, מ'עט דיר מאכן פרוונקא, ס'עט קומען א צייט און מ'עט דיר מאכן אז דו זאלסט זיין א וועג ווייזער. דו וועסט גיין און דו וועסט ווייזן וועגן, דכתיב, שטייט אין פסוק, כי בשמחה תצאו, מיט שמחה וועט איר ארויסגיין, אז שמחה וועט גיין פאר אייך, ער וועט ווייזן פאר אייך די וועגן, מען דארף גיין אין די וואסערן, וועט שמחה גיין פאר אייך. אמר ליה שמחה לששון, האט שמחה געזאגט צו ששון, חד יומא שבקוך, מען וועט דיר איין טאג מאכן,

וואלסטו געווען גערעכט. השתא דכתיב בששון איר שטייט איר וועט אנפילן וואסער מיט ששון'ען משכיה דההוא גברא משוינן ליה גודא פון דער פעל פון ששון'ען וועל מען מאכן א כלי צו שעפן וואסער. ומלינן ביה מיא, און מיט דיין הויט וועלן מיר מאכן א פיטשער, און מיט דיין הויט וועלן מיר אנפילן וואסער. רש י. אין דער משנה האט מען געלערנט עלה בכבש ופנה לשמאלו, ווען מען איז געגאנגען מאכן די ניסוכים אויפן מזבח איז ער געגאנגען אויף דער לינקער זייט. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט. כל העולים למזבח, די אלע וואס גייען ארויף אויפן מזבח, עולים דרך ימין, גייען ארויף צו דער רעכטער זייט, מען קומט ארויף אויף דעם כבש, דער כבש איז דאך געווען אויף דרום זייט, גייט מען דרך ימין צו מזרח זייט. ומקיפין ויורדין דרך שמאל ווען מען גייט אראפ פון די מזבח גייט מען נישט צוריק דורך דעם זעלבן וועג וויאזוי מ'איז ארויפגעקומען, ווייל איצט בין איך ארויפגעקומען בין איך געגאנגען אויף רעכטס, דער פנים איז שטענדיג צו די מזבח גיי איך צו די רעכטע זייט צו מזרח, אז איך צוריק אויף דעם זעלבן וועג וואס איך בין ארויפגעקומען וועל איך דאך גיין צו צד שמאל צו די לינקע זייט. און ווי מיר האבן דאך א כלל אז שטענדיג זאל איך גיין צו דער רעכטער זייט, דעריבער איז מקיפין ויורדים דרך שמאל, טוען זיי גיין ארום און ארום, מען קומט אראפ דרך שמאל, קומט אויס אז דער מענטש שטייט גייט שטענדיג צו דער רעכטער זייט. חוץ א אויסנאם איז פארהאנען, מן העולה לשלושה דברים הללו, דער וואס גייט ארויף איינס פון דיע דריי זאכן, שעולין דרך שמאל, ביי דיע זאכן גייט מען ארויף אויף דעם כבש און מען גייט צו לינקס, אויב אזוי, וחוזרים על העקב, גייט מען צוריק דורך דעם וועג וואס מען איז ארויף געקומען, מען דארף נישט גיין ארום און ארום, ארויף גיין מוז איך דרך שמאל, אבער ווען איך וויל אראפ גיין, גיי איך צוריק דעם זעלבן וועג, וועט דאך אויסקומען אז איך גיי יעצט צו דרך ימין. ואלו הן, דאס זענען די דריי זאכן, ניסוך המים, וואס מען דארף גיסן די וואסער אויפן מזבח בשעת הקרבת קרבן תמיד של שחרית פון סוכות, וניסוך היין, ניסוך היין גייט אן א גאנץ יאר, ועולת העוף כשרבתה במזרח, שטענדיג האט מען עולת העוף געמאכט אויף די ווינקל, מזרח דרום, נאר אויב ס'איז געווען אסאך כהנים אין די ווינקל מזרח דרום, האט מען געמוזט מאכן דרום מערב, איז מען ארויף געגאנגען דרך שמאל. איך בין ארויפגעקומען אויף דעם כבש, בין איך נישט געגאנגען צו מזרח וואס דאס איז די רעכטע זייט, נאר איך בין געגאנגען צו מערב וואס דאס איז דרך שמאל. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, רבי יהודה זאגט אז ביידע ספלים זענען געוועזן פון קאלך, און די פארוואס האבן זיי אויסגעקוקט ווי זילבער, אלא שהיו משחירים זענען געווען שווארץ צוליב דעם מ'האט אריינגעגאסן וויין. פרעגט די גמרא, בשלמא דיין, בשלמא דער ספל וואו דארט האט מען אריינגעגאסן וויין, פארשטיי איך משחיר אז ס'איז געווארן שווארץ צוליב דעם וויין.

וואס אונזער משנה שטייט, איין לעכעל איז גרעסער געווען און איינס קלענער, גייט ווי רבי יהודה נישט ווי די רבנן, דתנן, מ'האט געלערנט רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט בלוג היה מנסך כל שמונה אז מיט א לוג וואסער האט מען נאר מנסך געווען איין לוג דעריבער פארשטיי איך פארוואס דארף זיין די לעכעל פון וואסער דינער ווייל יין איז דאך דא וויפיל, דריי לוג. און וואסער איז דא איין לוג, און איך וויל ביידע זאלן זיך ענדיגן צו איין צייט, דעריבער וועט זיין דער לעכל פון וואסער קלענער. דאי רבנן, ווייל אויב וועסטו זאגן די משנה גייט ווי די רבנן, כי הדדי נינהו, איז דאך ביידע זאכן, סיי די וויין און סיי די וואסער, איז דאך דא די זעלבע מאס, דריי לוגין, אויב אזוי פארוואס זשע דארף איך מאכן איין לעכעלע גרעסער און איין לעכעלע קלענער? זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבנן, די משנה קען גיין ווי די רבנן, כאטש די רבנן האלטן אז וואסער איז געווען אזוי פיל ווי וויין, אבער חמרא סמיך, וויין איז אביסל דיק, גיסט זיך עס נישט אזוי שנעל ארויס, מיא קליש, וואסער איז דינער גיסט זיך עס שנעלער, איז ממילא אפילו איך האב ביידע די זעלבע מאס, אז איך וויל ביידע זאלן זיך ענדיגן אין איין צייט, דארף איך מאכן די לעכעלע פון וואסער קלענער. זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא, די שכל זאגט אזוי טאקע אז די משנה גייט ווי רבנן. דאי רבי יהודה, ווען די משנה זאל גיין ווי רבי יהודה, רחב וקצר אית ליה, לויט רבי יהודה דארף ניט שטיין דער לשון מעובה און דק, נאר דאס לשון רחב וקצר, ווייל ס'איז אזוי, לויט די רבנן איז געווען א קליינע חילוק, ווייל ביידע זענען דאך געווען די זעלבע מאס, נאר וואס דער וויין איז אביסעלע דיקער, דעריבער איז דער לעכל פון וויין געווען אביסעלע גרעסער. אבער לויט רבי יהודה האט דאך געמוזט זיין א גרויסער חילוק, די לעכל פון וויין האט געמוזט זיין אסאך גרעסער, פארוואס? ווייל וויין איז געוועזן וויפיל? דריי לוג, און וואסער איז געוועזן נאר איין לוג. פאסט זיך נישט צו זאגן דאס לשון מעובה און דק, נאר ס'פאסט זיך צו זאגן דאס לשון רחב און קצר, ווייל פון רחב ביז קצר, רחב איז מערער פון קצר, מער ווי מעובה איז מער פון דק. דתניא ווי מיר האבן געלערנט רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט שני קשוואות היו שם ס'איז דאך געווען צוויי כלים אחד של מים ואחד של יין איין כלי איז געווען פון וואסער און איין כלי איז געווען פון וויין של יין פיה רחב פון וויין איז די עפענונג איז געווען ברייט ס'זאל זיך מער ארויסגיסן אין איין צייט, של מים, די כלי וואס דארט האט מנסך געווען די וואסער, פיה קצר, די עפענונג איז געווען קליין, כדי שיהו שניהם כלין בבת אחת, ביידע זאלן זיך ענדיגן אין איין צייט, שמע מינה, איז א ראיה. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, מעשה בצדוקי אחד, ס'איז געווען א מעשה ביי א צדוקי, זיי די צדוקים גלייבן דאך נישט אין תורה שבעל פה, און די דרשות פון די חכמים און ניסוך המים שטייט נישט בפירוש אין די תורה, זענען זיי נישט מודה אין דעם. איז ס'איז געווען א מעשה בצדוקי שניסך על גבי רגליו, ער האט געגאסן די וואסער נישט אין דעם ספל, אויף זיינע פיס, ורגמוהו כל העם באתרוגיהם, און אלע מענטשן וואס זענען געווען דעמאלט אין די עזרה, האבן אים באווארפן מיט זייערע אתרוגים. ואותו היום, אין דעם טאג, נפגמה קרן המזבח, איז געווארן א פגם אין דעם ווינקל פון מזבח, און מיט דעם איז געווארן דער מזבח געפסל'ט, ווייל דער מזבח דארף זיין מרובע, א סקווער. והביאו בול של מלח, מען האט געברענגט א שטיק זאלץ. וסתמוהו, און מ'האט פארמאכט די מזבח, לא מפני שהוכשר לעבודה, נישט ווייל מיט דעם שטיק זאלץ איז געווארן כשר לעבודה, אלא נאר מפני שלא יראה מזבח פגום, מפני הכבוד אז די מזבח זאל נישט אויסגעזען פגום. שכל מזבח, יעדע מזבח שאין לו, האט נישט לא קר, שאין לו לא כבש, אז ס'איז נישטא קיין כבש ארויפצוגיין, ולא קרן, און ס'איז נישט דא אויבן אויפן מזבח די ווינקלעך, ולא יסוד, און נישט די יסוד, ולא ריבוע, און אויך נישט קיין סקווער אות תקינות, איז ער פסול לעבודה, איז די מזבח פסול לעבודה. רבי יוסי בר יהודה אומר, רבי יוסי בר יהודה זאגט, אף הסובב, א מזבח מוז האבן א סובב אויך. רש"י.